משיחת טו בשבט תשמ א. און דאס זאל זיין מתוך שמחה וטוב לבב ומתוך הרחבה, אז נאך זייענדיג אין די מצרים פון גלות, איז לכל בני ישראל היה אור במושבותם, ביז אין אזא מין אופן אז אפילו די וואס מאיזה סיבה שתהיה דארפן זיי האבן צוטון מיט א מצרי, און דארפן האבן צו טון מיט א מצרי ווי דער מצרי איז בביתו, און בשעת דער מצרי שטייט אין אזא מין פינסטערניש אז ביז וואנעט אז ס'איז וימש חשך, איז אט דעמאלט גייט מיט אידן מיט,

פון וואנעט האט געוואוסט דער איד וועלכע כלי כסף און כלי זהב האבן אט דעם ניצוץ קדושה וואס געהערט צו אים? ס'איז דאך ניט א כלי כסף און כלי זהב וואס האט נאכגעגעבן יעדער איד נאר אלע אידן. יעדער איד האט זיך געהאט זיינע תשעים חמורים לובים וואס זיי זיינען געווען אנגעלאדן מיט כסף וזהב מיט ביזת מצרים. יעדער איד אלס איש פרטי אדער אישה פרטית ושאלה אשה משכנתה, ווי אזוי האבן זיי דאס געהאט אז זיי זענען אריינגעגאנגען צו דעם שכן וגרת ביתו און מען האט געזען אז במקום פלוני ליגט כלי כסף וכלי זהב און דערנאך אז יענער האט זיך געוואלט אדער זי האט זיך געוואלט משתמט זיין האט ער געזאגט אז ס'געפינט זיך במקום פלוני. ווערט דאך די שאלה דאס לא עביד רחמנא ניסא למגנא, אז דער אייבערשטער האט באוויזן א נס אז ער זאל זען דעם כלי כסף און כלי זהב, איז דאס דערפאר וואס דערנאך האט ער געבעטן דעם כלי כסף און כלי זהב און ער האט אים באקומען ביי דעם מצרי און דאס איז געווען זיין ניצוץ קדושה. איז דאס איז פארשטאנדיג וואס דער אייבישטער ווייסט דאס, אבער דער איד איז דאך געגאנגען בבחירתו חופשית נישט צו אלע מצרים, ער איז געגאנגען אין א בית מסוים און דארט האט ער געזען די באשטימטע כלי כסף און כלי זהב, גיין אריינגייענדיג אין חדר פלוני וכו', און שטייט אין ערגעץ נישט אז א מלאך האט אים געשיקט. בפרט נאך ווי חסידות איז מבאר אז א מלאך האט גארנישט נישט געקאנט אויפטון אין ארץ מצרים דערפאר וואס זי איז געווען מלא גילולים, האט געדארפט זיין דווקא ועברתי אני ולא מלאך ולא שרף ולא השליח מער ניט אני הוא ולא אחר. זעט מען דאך אז ס'איז געווען בהשגחה פרטית, א יעדער איד האט צוגעטראפן אין וועלכע חדר ער דארף אריינגיין, אין וועלכן ווינקל ער דארף זען די כלי כסף און כלי זהב, און דערנאך איז דאס געווען זיין קיום פון דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים. וואס דאס איז דאך נאך מער בהדגשה אז דאס וואס איז געווען דער אור פון אידן, אפילו ווען דער איד איז געווען בבית המצרי, און בשעת אין בית המצרי איז געווען וימש חושך, און דער כלי כסף און כלי זהב על פי דין האט געהערט צו דעם מצרי, ווארום אניט וואלט מען ניט געקאנט מקיים זיין די מצוה פון ושאלה אשה משכנתה, דאס געהערט ניט צו די שכנתה.

און מען זאגט אויף דערויף אז כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אז בשעת מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, און תמים תהיה עם הוי' אלקיך, איז אט דעמאלט האט מען מיט זיך די אמת'ע ליכטיגקייט, און אזא מין ליכטיגקייט אז אפילו אויב מאיזה סיבה שתהיה דארף מען אריינגיין לפי שעה,

נוצט עס אים פשוט אין עולם הזה הגשמי, און ער גייט ארויס ובני ישראל יוצאים ביד רמה, און בהוציאך את העם הזה ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, ווי דערציילט בארוכה אין די פרשה יתרו פרשת שבוע זה, ומתוך שמחה וטוב לבב לחיים.